ברוך השם, מסכת תענית, דף ט"ו עמוד א', די צווייטע פרק אין משניות, איז דיע משנה צען משנה'ס. סדר תעניות כיצד? ווי אזוי איז דער סדר פון די תעניתים? אין ערשטן פרק האבן מיר דאך געלערנט, תשרי איז די צייט וואס מען טוט פארזייען אין די פעלדער, חשוון איז די צייט ווען עס רעגנט, דער רעגן פון חשוון ווערט אנגערופן יורה, אויב עס קומט ראש חודש כסלו און ס'האט נישט גערעגנט, איז דאך עס נישט קיין סימן ברכה, איז דער בית דין גוזר דריי תענית, מען זאל פאסטן מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, עברו אלו ולא נענו, ס'איז דורכגעגאנגען דיע דריי תעניתים, מען איז נישט געווארן גענטפערט, איז די בית דין גוזר נאך דריי תעניתים איז שוין צוזאמען זעקס תעניתים אז ס'איז שוין דורכגעגאנגען די אנדערע דריי תעניתים ולא נענו איז מען גוזר נאך זיבן תעניתים און די משנה גייט דא רעדן די סדר תעניות פון די זיבן לעצטע תעניתים. ווי אזוי איז דער סדר פון די תענית ביי די זיבן לעצטע תעניתים? מוציאין את התיבה, מען טראגט ארויס די תיבה, דעם ארון וואס דער ספר תורה געפינט זיך אין אים, לרחובה של עיר, אין דער גאס, דאס צו זאגן, מיר האבן געהאט א כלי, מיר האבן דא די ספר וואס איז ביי אונז צניעות'דיג, און צוליב אונזערע זינד. מוז עס ווערן פארשעמט. פארוואס דאווענט מען טאקע ברחובה של עיר צו זאגן מיר האבן מתפלל געווען בצנעה אין בית הכנסת און מ'איז נישט געווארן געהאלפן, וועט מען זיך פארשעמען און מיר דאווענען בפרהסיא ברחובה של עיר. ונותנין אפר מקלע, און מ'טוט ארויפלייגן אשעס. על גבי התיבה אויף דעם ארון קודש, פארוואס דארף שטיין דאס ווארט מקלע? ווייל מיר זעען אז אשעס ווערט אנגערופן אמאל מיט דעם לשון עפר, ערד, און די זעלבע זאך עפר ווערט אנגערופן מיט דעם לשון אפר, אז ס'זאל שטיין סתם אפר וואלט איך געמיינט מען מיינט שטויב, ערד, דארפן מיר זאגן אפר מקלה, אשעס פון א זאך וואס מען פארברענט. דאס לייגט מען ארויף על גבי התיבה אויף דעם ארון, ווי די גמרא זאגט ווייטער, ווייל עס שטייט בכל צרתם לו צר, ובראש הנשיא, מען לייגט ארויף אויף דעם קאפ פון נשיא, ובראש אב בית דין, אויף דעם קאפ פון ראש בית דין, זיי אליין נעמען נישט כדי זאלן ווערן מער פארשעמט פון דעם וואס א צווייטער מענטש לייגט אוועק אויף דעם ראש הנשיא, אויף דעם ראש אב בית דין, ווערט ער מער פארשעמט, מען לייגט אוועק אויפן קאפ במקום הנחת תפילין. וכל אחד ואחד נותן בראשו, און יעדער איינער לייגט אוועק אויף זיין קאפ אשעס. הזקן שבהן. דער זקן, דער חכם, די גמרא וועט ווייטער זאגן, ס'איז בעסער אז ס'זאל זיין זקן וחכם, ביידע מעלות, און אויב ס'איז נישט דא קיין זקן א חכם, זאל מען נעמען א חכם אליין, א יונגן חכם. אומר לפניהם דברי כבושין, זאגט פאר זיי שטראף רייד, דאס ווארט כבושין איז פון לשון פרעסן זאכן, וואס דאס טוט צוריקהאלטן די הארץ פון מענטש ער זאל נישט זינדיגן. ער זאגט אזוי דער זקן, אחינו, אונזערע ברודער, לא נאמר באנשי נינווה, ביי די מענטשן פון נינווה דערמאנט נישט דער פסוק וירא אלקים את שקם ואת תעניתם, אז דער אייבישטער האט געזען זיי האבן זיך אנגעטון מיט זעק, זיי האבן געפאסט, יע, ס'איז דא א ענין צו פאסטן, ס'איז דא א ענין אנצוטון א זאק, זיך צוגלייכן צו א בהמה, די ענינים אלץ איז דאך נאר אז מען זאל מכניע זיין און מאכן אונטערטעניג די הארץ. אבער דער עיקר וואס האט זיי געהאלפן אז ס'זאל מבטל זיין די גזירה, אלא אין פסוק ווערט דערמאנט וירא אלוקים את מעשיהם, דער אייבערשטער האט געזען זייערע מעשים כי שבו מדרכם הרעה, אז זיי האבן זיך אומגעקערט פון זייער שלעכטן וועג. ובקבלה הוא אומר, דאס וואס דער נביא. טוט שטראפן די אידן ווערט אויך דערמאנט, וקירעו לבבכם ואל בגדיכם, צערייסט די הארץ נישט די בגדים, דער עיקר איר זאלט זיך מאכן אונטערטעניג מיט אייער הארץ. רש י ברענגט דא אראפ פון תוספות, מ'דארף זאגן דאס איז נישט פון רש י, רש י וועט נישט דערמאנען תוספות, תוספות איז דאך אסאך שפעטער פון רש י. פארוואס רוף איך אן קבלה נאר דעם פסוק וקרעו לבבכם? און פארוואס רוף איך נישט אן דעם ערשטן פסוק וירא אלקים את מעשיהם? איז דער תירוץ, דעמאלט ווען דער נביא טוט אנזאגן די אידן ער טוט ווארענען די אידן דעמאלט הייסט עס קבלה, און דעמאלט ווען ער טוט דערציילן א זאך און דרך אגב לערן איך זיך עפעס פון דעם אפ, דאס ווערט נישט אנגערופן דברי קבלה. די צווייטע משנה, עמדו בתפילה, מ'האט זיך געשטעלט דאווענען תפילת שחרית, און די זעלבע זאך ביי מנחה, און אויכעט האט מען דעמאלט מוסיף געווען נאך א תפילה נעילה וואס מיר דאווענען אין יום כיפור, האט מען דעמאלט אויך געדאווענט, פארשטייט זיך מיט א אנדער נוסח, דעמאלט ביי די וואו מ'האט גוזר געווען די זיבן לעצטע תעניתים. מורידים לפני התיבה זקן, מען האט גענידערט פאר דער תיבה זקן, א חכם ורגיל, אן אזעלכער וואס איז געוואוינט צו זאגן דעם סדר התפילה, ווייל אויב ער איז נישט רגיל און ער וועט מאכן א טעות, המתפלל וטועה, איז דאך סימן רע לשולחיו, ויש לו בנים, ער האט קינדער, און ער דארף זיי געבן צו עסן, וועט די כוונה זיין א גרעסערע, וביתו ריקם, און הויז איז ליידיג, און די הוה אמינא לערן איך, ער האט נישט וואס צו שפייזן די קינדער, און די גמרא זאגט אויך, מען מיינט ריקן מן העבירות, ליידיג פון די עבירות, ביתו, אויך אין די יונגע יארן איז נישט אויף אים ארויסגעגאנגען א שם רע, כדי שיהא ליבו שלם בתפילה, זיין הארץ זאל זיין גאנץ ביי דעם דאווענען. ואומר לפניהם, דער זקן זאגט פאר זיי, עשרים וארבע ברכות, פיר און צוואנציג ברכות, שמונה עשרה שבכל יום, אכצן פון יעדן טאג, ומוסיף עליהם עוד שש, און ער איז מוסיף צוליב תענית נאך זעקס ברכות, צווישן דער ברכה גואל ישראל און רפאנו איז ער מוסיף נאך זעקס ברכות, דאס וואס מיר זאגן שמונה עשרה אין אמת'ן אין שמונה עשרה איז דא ניינצן ברכות. נאר אין אנפאנג ווען מ'האט מתקן געווען איז נאר געווען אכצן, נאכער האט מען מוסיף געווען די ברכה פון ולמלשינים א ניינצנטע, איז געבליבן דער ערשטער נאמען שמונה עשרה, אבער אין אמת'ן איז דא ניינצן, און איך בין מוסיף נאך זעקס איז דא פינף און צוואנציג. משנה ג, ואלו הן דאס איז די ברכות וואס מיר זענען מוסיף, זכרונות ושופרות, מען דערמאנט פסוקים, וואס אין דיע פסוקים ווערט דערמאנט וואס דער אייבישטער טוט געדענקען די אידישע פאלק צום גוטן, די זעלבע פסוקים וואס דערמאנט ראש השנה ביי די זכרונות, און די זעלבע פסוקים פון שופרות נאכער, אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני, קאפיטל קכ פון תהלים, אשא עיני אל ההרים.

ושופרות, זכרונות ושופרות האט מען נישט געזאגט, אלא אומר תחתיהם, אנשטאט זכרונות און שופרות זאגט ער, רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה בארץ, מלכים א' קאפיטל ח' פון פסוק ל ה, ביז פסוק מ א, דאס איז אויפן ארט פון זכרונות, אשר היה דבר השם אל ירמיה על דברי הבצורת, דאס איז ירמיה קאפיטל י ד ביז פסוק י, דאס זאגט ער אויף דעם ארט שופרות, ואומר חותמיהן, און ער זאגט חותמיהן, ביי יעדע ברכה זאגט ער די חתימה וואס דאס איז מעין ענליך צו דער זאך וואס מ'האט געזאגט אין דער ברכה, למשל מיר זאגן אתה חונן לאדם דעת איז דער סיום פון ברכה ברוך אתה ה' חונן הדעת, מיר בעטן אויף רפואות, וואס איז דער סיום פון ברכה? ענליך צו דער ברכה רופא חולי עמו ישראל, איז דא אויכעט, יעדער סיום ברכה איז ענליך צו דער ברכה אליין. משנה ד', על הראשונה הוא אומר, ראשונה מיינט מען נישט די ערשטע פון די זעקס ברכות, נאר ראשונה מיינט מען די ערשטע ארט ווי ער הייבט אן מאריך צו זיין, ווייל שטענדיג ביי א תענית זאגן מיר דאך צווישן גואל ישראל און רפאינו זאגן מיר דאך עננו, איז דא אויכעט דארף ער מאריך זיין אין דער ברכה פון גואל ישראל, ראה נא בענינו און ווי דארט מאריך אין דער ברכה איך רוף עס אן ראשונה כאטש ס'איז נאך נישט אין מנין פון די ברכות, דארטן זאגט ער מי שענה את אברהם בהר המוריה, דער וואס האט געענטפערט אברהם אבינו אויפן בארג המוריה, הוא יענה אתכם, ער זאל אייך ענטפערן, וישמע בקול צעקתכם, ער זאל הערן דעם קול פון אייער געשריי היום הזה, ברוך אתה ה' גואל ישראל. אזוי טוט ער ענדיגן, און מ'ענדיגט, מ'ענטפערט אמן, נאכער וועט די גמרא וועט ווייטער זאגן, בלאזט מען תקיעה, תרועה, תקיעה, און אין שולחן ערוך ווערט דערמאנט און מ'זאגט. אז מ'זאגט נאכדעם סליחות. על השניה הוא אומר, אויף דער צווייטער ברכה טוט ער זאגן די שניה, מיינט מען די צווייטע ברכה פון ראה, אבער דאס איז די ערשטע פון די זעקס, דאס איז זכרונות, טוט ער זאגן אז מען זאגט ראש השנה אתה זוכר מיט דעם סדר, און ביי די ענדע פון דער ברכה זאגט ער מי שענה את אבותינו על ים סוף, דער וואס האט געענטפערט אונזערע עלטערן ביי דעם ים סוף, די אידן זענען געווען ווי פארגעסענע, זיי האבן זיך געהאט מייאש געווען פון דער גאולה, און דער וואס האט זיי אויסגעלייזט, הוא יענה אתכם, ער זאל אייך ענטפערן, וישמע קול צעקתכם היום הזה, ער זאל הערן דעם קול פון אייער געשריי דעם טאג, ברוך אתה השם, זוכר הנשכחות, געלויבט דער אייבערשטער וואס ער געדענקט די פארגעסענע, און מען ענטפערט אמן, און מען בלאזט אויכעט תקיעה תרועה תקיעה. על השלישית הוא אומר, די דריטע, דאס איז די צווייטע ברכה וואס מ'איז מוסיף, דאס איז די ברכה פון שופרות, זאל ער דארט זאגן וואס מ'זאגט ראש השנה אתה נגלית ביז והלך בסערות תימן, און ער זאגט מי שענה את יהושע בגלגל, דער וואס האט געענטפערט יהושע ווען די אידן זענען געווען אין גלגל, איז דעמאלט געשען דער נס, די אידן האבן איינגענומען די שטאט יריחו מיט דעם וואס זיי האבן געבלאזן שופר, הוא יענה אתכם, ער זאל אייך ענטפערן, וישמע קול צעקתכם היום הזה, ער זאל הערן דעם קול פון אייער געשריי דעם טאג, ברוך אתה ה' שומע תרועה. און נאך דער ברכה איז ווי מען האט פריער געזאגט תוקע און מריע ותוקע, און מען זאגט סליחות על הרביעית הוא אומר אויף די פערדע, די פערדע דאס איז דאך פאקטיש די דריטע מי שענה שמואל במצפה, דער וואס האט גענטפערט שמואל'ן ווען ער האט צוזאמען גענומען די אידן אין די שטאט מצפה, וואס דארט שטייט דאך אין פסוק ויזעק שמואל אל ה', הוא יענה אתכם, ער זאל אייך ענטפערן וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' שומע צעקה. יעצט על החמישית הוא אומר, אויף די פיפטע ברכה זאגט ער, די פיפטע ברכה האבן מיר דאך געזאגט קאפיטל קכ"א, נאכדעם ווי מ'האט דאס געזאגט, נאכדעם זאגט ער, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, דער וואס האט גענטפערט ווען אליהו איז געווען בהר הכרמל. הוא יענה אתכם ער זאל אייך ענטפערן וישמע בקול צעקתכם היום הזה ברוך אתה ה' שומע תפילה על הששית הוא אומר די זעקסטע ברכה הייבט ער אן מיט מזמור ק"ל. און נאכהער זאגט ער מי שענה את יונה ממעי הדגה, דער וואס האט גענטפערט יונה ווען ער איז געווען איינגעשלינגען אין דעם פיש, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה, געלויבט איז דער אייבישטער וואס ער ענטפערט דעמאלט ווען די אידן זענען אין א צרה. על השביעית הוא אומר, די זיבעטע ברכה, דאס איז די זעקסטע וואס מען האט מוסיף געווען, פון די ברכות וואס מ'איז מאריך איז דאס די זיבעטע, מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, דער וואס האט גענטפערט דוד און זיין זון שלמה ירושלים, הוא יענה אתכם, ער זאל אייך ענטפערן, וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה ה' המרחם על הארץ, פארוואס דערמאנט מען ביי זיי המרחם על הארץ, ער האט רחמנות אויף ארץ ישראל, ווייל דוד און שלמה האבן מתפלל געווען אויף ארץ ישראל, אין די צייטן פון דוד'ן איז געווען א הונגער, און ביי שלמה'ן איז געווען א הונגער, איז ביי זיי טוט מען דערמאנען המרחם על הארץ, ארץ ישראל איז דאך דער עיקר. אין אמת'ן איז יונה געווען נאך דוד און שלמה. פארוואס בין איך דא מקדים ביי דער זעקסטער יונה און ביי דער זיבעטער דוד און שלמה? נאר ווייל איך וויל ענדיגן מיט ברוך המרחם על הארץ. משנה ה', מעשה בימי רב חלפתא ורב חנניה בן תרדיון, די מעשה האט פאסירט אין די יארן פון רב חלפתא און די יארן פון רב חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה, איינער האט געדאווענט פארן עמוד אין איינע פון די זיבן תעניתים, וגמר את הברכה כולה, און ער האט געענדיגט די ברכה פון גואל ישראל, ולא ענו אחריו אמן, נאכדעם האט מען נישט געענטפערט קיין אמן, נאר מען האט געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אזוי ווי מען ענטפערט אין בית המקדש און תקעו הכהנים תקעו, נאכער האט געזאגט דער שמש אז מען זאל בלאזן שופר, און מען האט געענדיגט מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה יענה אתכם, דער וואס האט גענטפערט אברהם אבינו בהר המוריה זאל אייך ענטפערן וישמע בקול צעקתכם, מען זאל הערן דעם קול פון אייער געשריי היום הזה, דעם טאג, נאכער האט מען געזאגט. מלכיות, און מ'האט געזאגט הריעו בני אהרן הריעו, מי שענה את אבותינו על ים סוף, נאכדעם ווען מ'האט געענדיגט מלכיות האט מען אויך גענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, און מ'האט געהייסן מ'זאל בלאזן שופר, און מ'האט געזאגט מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה. דא זעהן מיר א שינוי לשון, פריער שטייט תקעו הכהנים תקעו. מ'האט געזאגט מ'זאל מאכן א תקיעה און עס אן אנדערע ברכה ביי זכרונות שטייט הריעו בני אהרן הריעו, אויך שטייט נישט כהנים נאר בני אהרן און עס שטייט הריעו, און דער בית יוסף זאגט אין שלחן ערוך תק

כשבא דבר אצל חכמים, ווען די זאך איז געקומען פאר די חכמים זיי האבן דאס געהערט אז מען ענטפערט נישט קיין אמן נאר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אמרו האבן די חכמים געזאגט לא היינו נוהגים כן מיר האבן זיך נישט אזוי געפירט צו ענטפערן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אלא בשער מזרח ובהר הבית ביי דעם טויער פון מזרח זייט אויף דעם הר הבית וואס איז געווען א שול, דארט האט מען געענטפערט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ווייל דארטן דער וואס מאכט א ברכה מאכט זאגט ארויס דעם שם המפורש, אבער בגבולין אויסער דעם בית המקדש דארף מען ענטפערן אמן, רש"י. מיר האבן דאך געלערנט ס'איז געווען דרייערליי תעניתים, ג' ראשונות, די דריי ערשטע תעניתים, נאכער איז געוועזן שניות, די דריי צווייטע, נאכער איז געוועזן די אחרונות, די זיבן לעצטע. זאגט די משנה, משנה ו' איז דאס, ג' תעניות ראשונות, די דריי ערשטע תעניתים, וואס זיי זענען נישט אזוי הארב, אנשי משמר, די מענטשן פון משמר מתענין האבן געפאסט ולא משלימין, זיי האבן נישט געפאסט א גאנצן טאג, די כהנים זענען געווען איינגעטיילט אויף פיר און צוואנציג משמרות, יעדע משמר האט געטון די עבודה דעמאלט ווען ס'איז געווען זיין וואך, יעדע וואך איז געווען א צווייטע משמר, און אחוץ דעם איז געווען יעדע משמר איינגעטיילט אויף זיבן בתי אב, אז יעדן טאג האט א צווייטע בית אב געטאן די עבודה, נאר אויב ס'איז געווען זייער אסאך קרבנות האט אים געהאלפן די אנדערע מענטשן פון דעם משמר, איז די מענטשן פון די ערשטע דריי תעניתים, די מענטשן פון משמר האבן געפאסט נישט משלים געווען, ואנשי בית אב לא היו מתענין כלל, זיי האבן אינגאנצן נישט געפאסט, זאל נישט ווערן אפגעשוואכט ביי דער ארבעט. שלש שניות. די צווייטע דריי תעניתים, וואס זיי זענען שוין הארבער.

די זיבן לעצטע תעניתים, אלו ואלו מתענין ומשלימין דברי רבי יהושע, סיי די אנשי משמר סיי די אנשי בית אב פאסטן זענען משלים דעם גאנצן תענית, וחכמים אומרים און די חכמים זאגן, זיי זענען מקיל, שלש תעניות ראשונות די דריי ערשטע תעניתים,

שבע אחרונות, די זיבן לעצטע תעניתים, וואס זיי זענען דאך אסאך הארבער, אנשי משמר מתענין ומשלימין, די מענטשן פון משמר פאסטן זענען משלים דעם תענית, ואנשי בית אב, מתענין ולא משלימין, זיי פאסטן און זענען נישט משלים. משנה ז', אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, דאס האט גארנישט צו טון מיט תעניתים, נאר ווייל פריער רעדט מען חילוקי דינים וואס איז פארהאנען פון די אנשי משמר ביז אנשי בית אב, טוט ער דאס אזוי, אנשי משמר, די מענטשן פון משמר, מותרים לשתות יין בלילות, ביינאכט מעגן זיי טרינקען וויין, ווייל ביינאכט וועט מען נישט דארפן האבן זיי זאלן העלפן דעם בית אב, ווייל ביינאכט איז נישט דא קיין סאך קרבנות, קיין סאך עבודות. אבל לא בימים, בייטאג טארן זיי נישט טרינקען. פארוואס? טאמער וועט זיין שווער די ארבעט אויף די אנשי בית אב, וועלן זיי דארפן גיין העלפן. ואנשי בית אב, לא ביום ולא בלילה, די אנשי בית אב, זיי זענען דאך ביינאכט טוען זיי דאך אויך די עבודה, די אברים פון די קרבנות פון בייטאג איז מען דאך מקריב ביינאכט, טארן זיי נישט טרינקען קיין וויין ביינאכט אויך נישט. אבער ביינאכט איז נישט דא אזויפיל די אברים ופדרים אז זאל דארפן אנקומען צו הילף פון די אנשי משמר, דעריבער מעגן די אנשי משמר דעמאלט טרינקען וויין. אנשי משמר ואנשי מעמד, די כהנים פון די משמר און די מענטשן פון מעמד, די אידן זענען געווארן אויך איינגעטיילט אויף פיר און צוואנציג מעמדות, יעדן וואך א מעמד, און ס'איז געווען א ראש המעמד. א טייל פון די מענטשן פון מעמד האבן געוואוינט אין ירושלים כדי זאלן זיין די שליחים פון כלל ישראל צו שטיין לעבן די קרבנות. איז די אנשי משמר אנשי מעמד? לגבי דעם דין תענית דערמאן איך נישט די אנשי מעמד,

דעמאלט זייערע מלבושים, דער זעלבער טעם וואס ס'איז דא חול המועד מען טאר נישט, ווייל כ'האב מורא מ'וועט עס אפלייגן אויף חול המועד, מ'וועט קומען צו יום טוב און מ'איז א מנוול, איז דער זעלבער טעם דא אויכעט, ווייל אויב מ'טאר זיך ניט אפשערן די וואך, וועלן זיי זיך אפשערן פריער איידער זיי קומען אין בית המקדש. ובחמישי מותרים מפני כבוד השבת, דאנערשטאג מעג מען זיך אפשערן מפני כבוד השבת, פארוואס דאנערשטאג? לאמיר זאגן נאר פרייטאג, נאר רוב מענטשן טוהן זיך שוין צוגרייטן דאנערשטאג לכבוד שבת, ווייל פרייטאג אליין אפשר ווערט מען נישט פארטיג, מען האט אסאך זאכן צו טוהן. משנה ח', כל הכתוב במגילת תענית, ס'איז געווען א ספר וואס די ספר האט געהייסן מגילת תענית, דארט איז געווען פארשריבן אלע יום טובים וואס מען האט מתקן געווען אז דיע טעג טאר מען נישט פאסטן ווייל דיע טעג איז געשעהן ניסים צו די אידן, איז א טייל פון די יום טובים זענען געווען הארב, נישט בלויז מען טאר נישט פאסטן, נאר ווען איינער שטארבט טאר מען נישט מאכן קיין הספד, און אנדערע פאסטן האט מען נישט געטארט, אבער א הספד מעג מען מאכן. זאגט די משנה, כל הכתוב במגילת תענית, אלעס וואס איז געשריבן אין מגילת תענית, דלא למספד, ס'איז אזוי הארב אז אחוץ דעם וואס מען טאר נישט פאסטן, טאר מען נישט מאכן קיין הספד אויכעט, לפניו, א טאג פארדעם, אסור איז אויכעט אסור. לאחריו, אבער נאך א טאג שפעטער, מותר מעג מען. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לפניו ולאחריו אסור, אז ס'איז אסור סיי לפניו סיי לאחריו. יעצט, דלא להתענאה בהון, דיע טעג וואס זענען נישט אזוי הארב, הספד מעג איך מאכן, איך טאר נישט דעמאלט פאסטן. לפניו ולאחריו מותר. מעג מען א טאג פריער אויכעט פאסטן? רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, לפניו אסור, די טעג וואס איז געשריבן דלא להתענאה איז א טאג פריער, פאר דעם תענית טאר מען נישט פאסטן, לאחריו א טאג נאכדעם מותר מעג מען. משנה ט, אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי, מ'איז נישט גוזר קיין תענית אויפן ציבור אז מ'זאל אנהויבן פאסטן דאנערשטאג שלא להפקיע השערים, ווען די מענטשן זעען אז מ'קומט קויפן אסאך, מ'וועט זיך יעצט קויפן אי פאר מוצאי תענית, און מ'וועט אויך קויפן פאר שבת, וועלן זיי מיינען אז ס'איז א הונגער אויף דער וועלט, און מען וועט מאכן די פרייזן טייערער, דאס לשון שלא להפקיע שערים מיינט מען די סדר איז אמאל געוועזן אז. אז די זאך איז געווארן טייערער, מען האט פארקויפט די און די מאס פאר א דינאר, אז ס'איז געווארן טייערער האט מען אויך גענומען א דינאר, נאר די מאס האט מען געמאכט קלענער, דאס איז די טייטש שלא להפקיע שערים מען זאל נישט מאכן קיין צווייטע מאס. אזוי טייטשט רש י דף י, להפקיע זאגט דארט רש י מבטל שיעור מדה ראשונה און ממעטה. איז מאכט מען נישט בתחילה מען זאל פאסטן זיך אנהייבן די תענית דאנערשטאג, אלא די סדר איז אזוי, ג' תעניות הראשונות די דריי ערשטע תעניתים, שני וחמישי ושני, מאנטאג דאנערשטאג מאנטאג, ושלש שניות די דריי צווייטע תעניתים, חמישי שני וחמישי, דאנערשטאג מאנטאג דאנערשטאג, דא איז דאך שוין נישט בתחילה מעג מען שוין אנהייבן דאנערשטאג, רב יוסי אומר רב יוסי זאגט כשם שאין ראשונות בחמישי, אזוי ווי די דריי ערשטע טוט מען דאך נישט פאסטן דאנערשטאג, מען הייבט נישט אן צו פאסטן דאנערשטאג, כך לא שניות, אזוי נישט די צווייטע, ולא אחרונות, נישט די לעצטע. משנה י, אין גוזרים תענית על הציבור בראש חודש בחנוכה בפורים, מען איז נישט גוזר קיין תענית אויפן ציבור ראש חודש, ווייל ראש חודש ווערט אנגערופן אויך מועד, און נישט חנוכה און נישט פורים, ואם התחילו, אויב מ'האט אנגעהויבן צו פאסטן א טאג אדער צוויי פריער און ס'איז געקומען איינס פון דיע טעג וואס מ'האט גוזר געווען צו פאסטן, אין מפסיקין האקט מען נישט איבער דברי רבן גמליאל, אזוי לערנט רבן גמליאל. אמר רב מאיר, האט רב מאיר געזאגט, אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקין, כאטש רבן גמליאל זאגט מ'האקט נישט איבער, מודה היה ער איז אבער מודה שאין משלימין אז מען טוט נישט פאסטן דעם גאנצן טאג. וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת, די זעלבע זאך תשעה באב געפאלט ערב שבת, פאסט מען, אבער מען איז נישט משלים, מען פאסט נישט א גאנצן טאג, פארוואס? ווייל אויב כ'העל פאסטן א גאנצע טאג, און כ'העל עסן ערשט ביינאכט, קומט דאך אויס ווען עס קומט שבת זיץ איך אין תענית, איך פאסט שבת אויכעט. תשעה באב זאל געפאלן ערב שבת קאן נישט זיין, דאס איז נאר געווען דעמאלט ווען מ'האט מקדש געווען על פי ראיה, דעמאלט האט געקאנט אזוי געפאלן. רש י. גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט סדר תעניות כיצד, וויאזוי דער סדר פון די תעניתים, מוציאין את התיבה, מען טראגט ארויס דעם ארון קודש אינדרויסן, מען דאווענט אינדרויסן, פרעגט די גמרא, ואפילו בקמייתא, אפילו ביי די דריי ערשטע תעניתים טוט מען אויך ארויסטראגן די תיבה, ורמינהי כ'דארף פרעגן אין די משנה שטייט סתם שטייט סדר תענית כיצד ווייזט אויס אז גייט ארויף אויף אלעמאל ורמינהי כ'דארף פרעגן א סתירה האבן מיר געלערנט שלוש תעניות ראשונות די דריי ערשטע תעניתים ושניות און די דריי צווייטע תעניתים נכנסים לבית הכנסת מ'גייט אריין אין שול ומתפללים כדרך שמתפללים כל השנה כולה, מען דאווענט די זעלבע נוסח, די זעלבע ברכות ווי מען דאווענט א גאנץ יאר, ובשבע אחרונות, און די זיבן לעצטע תעניתים, מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, טראגט מען ארויס די תיבה אינדרויסן, ונותנין אפר על גבי התיבה, דא אז שטייט סתם אפר, קען איך טייטשן דאס ווארט אפר מיינט מען ערד על גבי התיבה, אויף דעם ארון. ובראש הנשיא, מען לייגט ארויף אויף דעם קאפ פון דעם נשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד, און יעדער איינער נותן בראשו. נוטל, מען איז גורס ונותן. רב נתן אומר, רב נתן זאגט, אפר מקלה הן מביאין, מען ברענגט אפר מקלה, נישט סתם ערד, נאר מען ברענגט אשעס פון א זאך וואס איז געווארן פארברענט. איז דאך די קשיא, אין דער משנה ווייזט סתם ווייזט אויס אלע תעניתים איז דאווענט מען ברחובה של עיר, און דא ווייזט אויס נאר די לעצטע. אמר רב פפא האט רב פפא געזאגט כי תנן נמי מתניתין, דאס וואס מיר האבן געלערנט אין דער משנה סדר תענית כיצד, איז דער פשט אויך אין דער משנה אשבע אחרונות תנן, דאס איז נאר ביי די זיבן לעצטע, דעמאלט זאגן מיר אז ס'איז ברחובה של עיר. אין דער משנה געשטאנען ובראש הנשיא מען לייגט ארויף אשעס בראש הנשיא והדר תנא און נאכדעם שטייט אין דער משנה כל אחד נותן בראשו אז יעדער איינער לייגט ארויף אויף זיין קאפ אויף דעם ארט ווי מען לייגט תפילין ווי די גמרא זאגט ווייטער אשעס הייסט עס פריער לייגט מען ארויף אויף דעם נשיא און שפעטער יעדער איינער פרעגט די גמרא איני איז דאך ניט אזוי והתניא מיר האבן געלערנט רבי אומר רבי זאגט בגדולה ווען עס האנדלט זיך צו זאגן א גרויסע זאך וועגן א מצוה, מתחילין מן הגדול, הייבט מען אן פריער זאגט מען עס דעם גדול, ובקלקלה ווי מען גורס און ביי א נישט גוטע זאך, מתחילין הייבט מען אן מן הקטן, איז די גמרא מפרש בגדולה מתחילין מן הגדול, פון וואנען ווייס איך ביי א וויכטיגע זאך א גרויסע זאך הייבט מען אן פון גדול, שנאמר ווי שטייט אין פסוק ויאמר משה אל אהרן אל אלעזר אל איתמר, פריער האט משה געזאגט צו אהרן'ן, און נאכער צו אלעזר'ן און צו איתמר'ן, זע איך דאך אז ס'האנדלט זיך געזאגט א ציווי פון א מצוה, הייבט מען אן ביי דעם גדול, ובקלקלה מתחילין מן הקטן, און ביי א ווייס איך ביי א ניט גוטע זאך הייבט מען אן פון דעם קלענערן, ווייל בתחילה נתקלל נחש, פריער איז געווארן געשאלטן דער שלאנג, ואחר כך נתקללה חווה און נאכדעם חווה איז געווארן געשאלטן, ואחר כך נתקלל אדם, נאכדעם איז געווען די קללה אויף אדם הראשון, אויב אזוי איז דאך שווער, דאס וואס מען לייגט ארויף די אשעס אויף דעם קאפ, דאס איז דאך נישט קיין גוטע זאך, האט דאך געדארפן זיין, פריער זאל מען ארויף לייגן אויף אלע מענטשן, נאכער זאל מען ארויף לייגן ראש הנשיא. ענטפערט די גמרא, הא חשיבותא לדידהו, דאס וואס איך לייג פריער ארויף אויף זייער קאפ איז פאר זייער חשיבות, דאמרי להו, מען זאגט צו זיי, אַתּון חשיבֿיתו, איר זענט חשובֿ, למיבעי עלן רחמי, איר זאָלט בעטן אױף אונדז רחמים, אַכּולי עלמא, איר זאָלט אױף אַלעמען בעטן רחמים. װײַטער האָבן מיר געלערנט אין דער משנה אַזױ גורס דער מהרשא די אַנדערע, וכל אחד ואחד, און יעדער אײנער, נותן בראשו, לײגט אױף זײַן קאָפּ. איז אט אט. נשיא ואב בית דין נמי ביי נשיא און דער אב בית דין אויכעט נשקלו אינהו, זאלן זיי אליין נעמען ונינחו בראשייהו און זאלן אוועק לייגן אויף זייער קאפ מאי שנא דשקיל איניש אחרינא ומנח להו, פארוואס זאל נעמען א צווייטער מענטש און אויף זיי ארויף לייגן, אזוי ווי מיר זאגן דאך ביי יעדע מענטש, טוט זיך דער מענטש אליין ארויף לייגן, זאל דער נשיא און ראש בית דין אויך אליין ארויף לייגן. אמר רב אבא דמן קסרי, האט רב אבא דמן קסרי פון דער שטאט קסרי געזאגט, אינו דומה ס'איז נישט גלייך מתבייש מעצמו, מען ווערט פארשעמט פון זיך אליין, למתבייש מאחרים, מען ווערט פארשעמט פון אנדערע, דעמאלט או אז אנדערע, קלענערע פאר זיי, קלענערע פאר דעם נשיא און ראש בית דין, לייגן ארויף אויף זייער קאפ אשעס, איז פאר זיי א גרעסערע בושה, ווערן זיי מער צעבראכן. והיכא מנח להו, אויף וועלכן ארט טוט מען אוועק לייגן די אשעס? אמר רבי יצחק, האט רבי יצחק געזאגט במקום תפילין, אויף דעם ארט ווי מען לייגט תפילין, דא במוחו של תינוק, דער מח איז שוואך, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, לשום צו טאן לאבלי ציון, צו די וואס טרויערן אויף ציון, לתת צו געבן להם צו זיי פאר, מען זאל זיי געבן שיינקייט תחת אפר, און פאר ווערט דאך אנגערופן תפילין, ווי עס שטייט ביי יחזקאל'ן פארך חבוש עליך, איז זאגט מען זיי אז דא אויף ווען איר האט געפאסט און איר האט דארט געלייגט אפר איז דא אויף דעם ארט איז פאר.